שלחו מתם מען האט געשיקט פון דארטן פון ארץ ישראל היזהרו בערבוביתא זייטס געווארנט מען זאל וואשן די מלבושים מען זאל וואשן די קערפער היזהרו בחבורה זייטס געווארנט איר זאלט לערנען תורה נישט איינציגווייז נאר מען זאל לערנען אין א גרופע צוזאמען, ווייל דעמאלט ווען עס לערנען אסאך איז איינער טוט שארפן דעם אנדערן. היזהרו בבני עניים, זייט געווארנט, לערנט תורה, די ארעמע קינדער זיך באמיען זאלן לערנען תורה, שמהם תצא תורה, פון זיי גייט ארויס תורה איז דער ר"ן זאגט צוויי טעמים, איין טעם זאגט דער ר"ן ווייל זיי האבן דאך נישט אינזין קיין אנדערע זאכן, זיי האבן נישט קיין ביזנעס, נאך א טעם זאגט דער ר"ן ווייל די בני עניים זענען דאך נישט קיין בעלי גאווה, און די תורה איז אראפגעפאלן ביי זיך, און די תורה ווערט צוגעגליכן צו וואסער, אזוי ווי וואסער גייט ממקום גבוה למקום נמוך, אזוי האלט זיך אויך די תורה אין א מקום נמוך, דער וואס איז נישט קיין בעל גאווה, שנאמר שטייט אין פסוק, יזל מים מדליו, עס וועט רינען וואסער מדליו, פשטות איז די טייטש מדליו פון דעם שעפער וואס איך שעפ אן, טייטש איך דא מדליו נישט די לשון דל. שמהם תצא תורה, ומפני מה פארוואס אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם, מען זעט אסאך מאל אז די תלמידי חכמים זאגט דער ר"ן על פי רוב זענען זייערע קינדער נישט קיין תלמידי חכמים, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, שלא יאמרו מען זאל נישט זאגן תורה ירושה להם, די תורה איז א ירושה פון די טאטעס פון די תלמידי חכמים, ממילא וועלן זיי זיך פארלאזן אז זיי וועלן עס ירש'ענען, וועלן זיי גארנישט נישט לערנען, אזוי זעען זיי אז מען דארף הארעווען. אנדערע טייטשן אנדערש ווי דער ר"ן, אנדערע טייטשן אז די אנדערע מענטשן, נישט די בני תלמידי חכמים, וועלן זעען אז די בני תלמידי חכמים זענען אויך תלמידי חכמים, וועלן זיי זאגן וואס דארפן מיר לערנען, עס וועט גארנישט נישט העלפן, דאס גייט איבער בירושה. רב ששת בריה דרב אידי אומר, רב ששת בריה דרב אידי זאגט, כדי שלא יתגדרו על הציבור, אויב די תורה וועט זיך ציען כסדר כסדר, וועלן זיי ווערן בעלי גאווה.

ווייל זיי האלטן זיך גרויס, און און רב ששת בריה דרב אידי האט געזאגט, נישט זיי האלטן זיך גרויס, נאר אויב ס'וועט אזוי זיין, וועלן זיי זיך האלטן גרויס. רב אשי אומר, רב אשי זאגט, זיי פארשעמען מענטשן, משום דקרו לאינשי, זיי רופן אן די מענטשן חמרי, אייזלען. רבינא אומר, רבינא זאגט, שאין מברכין בתורה תחילה, און איידער מען לערנט תורה דארף מען דאך מאכן א ברכה על דברי תורה, והערב נא, אשר בחר בנו, און זיי גייען צו צו דער תורה ווי א חכמה, און מען מאכט נישט אויף דעם קיין ברכה. איך האב אמאל געהערט פון איינעם א טייטש, שאין מברכין בתורה תחילה, א גלייך ווערטל. מען ווינטשט איינעם אן ער זאל זיין רייך, ער זאל זיין גליקליך, ער זאל זיין א תלמיד חכם, די ערשטע ברכה איז נישט די ברכה וואס מען ווינטשט אז מען זאל זיין א תלמיד חכם, שאין מברכים על התורה תחילה. דאמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט געזאגט פאר רב'ן, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק מי האיש החכם ווער איז דער קלוגער מענטש, ויבן את זאת. ער זאל דאס פארשטיין, איז דאן ווייטער שטייט אין פסוק ויאמר ה' על עזבם את תורתי ווייזט אויס אז קיינער האט נישט געוויסט דאס צו פארענטפערן, שטייט מי האיש החכם ויבן את זאת, אשר דיבר דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, דאס האבן די חכמים און די נביאים האבן דאס נישט געענטפערט, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, ביז דער אייבישטער האט זיי אליין געענטפערט, דכתיב ויאמר השם על עזבם את תורתי, טייטש איך, איך קען דאך נישט זאגן, מען האט נישט געלערנט פאר ווי די פשטות מיינט על עזבם את תורתי, מען האט נישט געלערנט, אויב אזוי אבער ווען מען האט געפרעגט די חכמים די נביאים האבן זיי דאך געקאנט דאס ענטפערן דאס איז דאך א דבר גלוי און מען קען דאס זאגן דארף מען טייטשן מען האט תורה יא געלערנט דעריבער האבן די חכמים זיך געווינדערט על מה אבדה הארץ מען לערנט דאך תורה ביז דער אייבישטער האט געזאגט אז די סיבה איז ווייל די תורה איז נישט געווען ביי זיי אזוי חשוב מען זאל מאכן א ברכה אויף די תורה, זיי האבן נישט עוסק געווען אין די תורה לשמה. זאגט די גמרא, היינו לא שמעו בקולי, די זעלבע זאך איז דאך לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה, און די זעלבע זאך איז דאך לא הלכו בה, אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ן, שאין מברכים בתורה תחילה, וואס די תורה האט ביי זיי נישט געהאט קיין חשיבות, זיי האבן פריער נישט געמאכט קיין ברכה. איסי בר יהודה לא אתא למתיבתא דרבי יוסי תלתא יומי, איסי דער זון פון יהודה'ן איז נישט געקומען אין די ישיבה פון רבי יוסין דריי טאג צו לערנען, אשכחיה האט אים געטראפן ורדימס ברב יוסי, ורדימס ברב יוסי האט אים געטראפן, רש"י זאגט ער האט דעם דאך דער נאמען איז געוועזן רבי מנחם ברב יוסי, פארוואס האט ער געהייסן ורדימס? ורד דאס איז אזא שיינע רויז. און ר'האט געהאט נאך נעמען, מ'האט אים אויך אנגערופן בנן של קדושים, די גמרא זאגט פארוואס האט מען געהייסן, האט ער געהייסן בנן של קדושים, ווייל ר'האט קיינמאל אין זיין לעבן נישט געקוקט אויף קיין מטבע. אמר ליה, האט ער אים געפרעגט, מאי טעמא לא אתא מר לבי מדרשא דאבא הא תלתא יומין, פארוואס, ס'איז שוין דורכגעגאנגען דריי טאג, דו ביסט נישט געקומען אין ישיבה פון טאטן, אמר ליה האט אים געזאגט, כי טעמא דאבוך לא ידענא, איך ווייס נישט דעם טעם פון די זאכן וואס דער טאטע זאגט, היכי אתא, וויאזוי קען איך קומען? אמר ליה האט ורדימס געזאגט צו איסי בר יהודה, מאי קאמר לך, וואס האט ער געזאגט דיר אז וואס דו ווייסט נישט דעם טעם, דילמא ידענא טעמא, אפשר ווייס איך דעם טעם. י, אמר ליה האט ער אים געזאגט, הא דתניא, דאס וואס מ'האט געלערנט, רב יוסי אומר, דיין טאטע רב יוסי האט געזאגט, כביסתן קודמין לחיי אחרים. וואשן די זאך איז פריער ווי די אנדערע ווי די מענטשן פון דער אנדערע שטאט זאלן האבן צו טרינקען, איז דאך אזא זאך איז דאך דאס הפך השכל, פון א סברא זאגט דאך פונקט פארקערט, מען דארף דאך זאגן אז פון וואנען ווייס איך איז פון א פסוק, מנלן ווי האבן מיר אויף דעם א פסוק? אמר ליה האט ער אים געזאגט, דכתיב ס'שטייט אין פסוק, ומגרשיהם יהיו לבהמתם, די לוים, שבט לוי האט נישט באקומען קיין נחלה אין ארץ ישראל, נאר מען האט זיי געגעבן שטעט, אַכט און פֿערציק שטעט, וואס די שטעט האט באלאנגט צו זיי, דארט האבן זיי געוואוינט, די זעקס ערי מקלט און נאך צוויי און פֿערציק שטעט. איז ווערט דערמאנט אין תורה אז אויסער דעם שטאט דארפן זיי דארפן זיי אויך געבן מגרש, מגרש הייסט א פרייען פלאץ, שטייט אין פסוק ומגרשיהם יהיו לבהמתם וגומר, ס'שטייט דאך דערמאנט ולכל חיתם. מאי חיתם? וואס מיינט א פסוק זאגן חיתם? אז דער פלאץ זאל זיין פאר חיתם. אילימא חיה, ס'זאל זיין א פלאץ פאר חיות, והלא חיה בכלל בהמה, איז אויב חיה ווערט שוין דערמאנט אין פסוק לבהמתם, ליגט דאך שוין אין דעם כלל חיה אויך. מאי אלא נאר, מאי חיתם? חיותא ממש? וואס איז טייטש חיותא ממש? אז זאל האבן ווי מען זאגט קענען דארט לעבן? פשיטא ווייס איך אליין, אלא לאו כביסה, ער מיינט צו זאגן אז דארט זאל זיין די פלאץ ווי זאלן דארט וואשן די וועש, דאיכא צערא דערבוביתא, ווייל ס'איז דא צערא דערבוביתא ווען די מלבושים זענען דערשוויצט און זיי זענען נישט ריין, איז פון דעם אליין דא צער פאר א מענטש. ר"ן. היזהרו בערבוביה, כלומר, היזהרו בתכבוסת וברחיצה, מען זאל זיך היטן אז מען זאל אין צייט וואשן די מלבושים און וואשן דעם קערפער, היזהרו בחבורה, ללמוד תורה בחבורה, מען זאל לערנען תורה נישט פאר זיך נאר א גרופע צוזאמען, וואס איז די מעלה פון די חבורה? שהתלמידים מחדדים זה את זה, די תלמידים מאכן שארף איינער דעם אנדערן, ואת הרב, און דעם רבי'ן, ווי די גמרא זאגט אין מכות, הרבה למדתי מרבותי, אסאך האב איך געלערנט פון די רעבעס, מער האב איך געלערנט פון די חברים, און מתלמידי יותר מכולם, פון תלמידים מער ווי פון אלעס. היזהרו בבני עניים להשתדל ללמדם תורה, זיך צו באמיען לערנען די ארעמעלייט תורה, שמהם תצא תורה, די תורה האלט זיך מיט די בני עניים, שאין להם עסק אחר, זיי האבן נישט קיין צווייטע זאך זיך צו באנעמען. ועוד, און נאך א זאך, שדעתם שפלה עליהם, די בני עניים זענען נישט קיין בעל גאוות, לצאת מבניהם תלמידי חכמים, פארוואס די קינדער פון תלמידי חכמים זענען נישט תלמידי חכמים, שלרוב אינם בני תורה, נישט מען מיינט אלעמאל נאר על רוב זענען זיי נישט קיין בני תורה, מען זאל נישט זאגן ירושה היא להם, לא ילמדו תורה, מיט מען זאל נישט לערנען קיין תורה, מאחר שהם סומכים שירושה היא להם, ווייל זיי פארלאזן זיך אז די תורה גייט צו זיי פון זיך אליין א ירושה. נאך א טעם איז דא, כדי שלא יתגדרו על הציבור שאם לא היתה תורה פוסקת מהם, אז די תורה וועט זיך נישט אויפהערן אין זייערע דורות, יגיס דעתם, וועלן זיי זיין בעל גאוות. נאך א טעם איז דא, שאין מברכים בתורה תחילה, תחילת. עסקם בכל יום, ווען מען הייבט אן צו לערנען, דהיינו די ברכה פון לעסוק בדברי תורה והערב נא אשר בחר, דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהו, די חכמים האבן אויף דעם נישט געענטפערט, פון וואנען ווייס איך דאס? מדכתיב ויאמר ה' על עזבם את תורתי, מכלל ווייזט אויס דליכא דידע לאהדורי טעמא, קיינער האט נישט געוואוסט צו ענטפערן א טעם, אלא קודשא בריך הוא בלחוד נאר דער אייבישטער. איז אויב ס'זאל זיין אז מ'האט נישט געלערנט, ווייסן דאך אלע די סיבה פארוואס אבדה הארץ ווען איך זע אז קיינער האט נישט געוויסט דעם טעם איז א סימן מ'האט יא געלערנט, האט מען זיך טאקע געווינדערט על מה אבדה הארץ מוז זיך שוין טייטשן דאס וואס שטייט עזבם את תורתי נישט פארלאזט די תורה נאר שלא ברכו בתורה תחילה די תורה האט נישט געהאט ביי זיי קיין חשיבות. נדרים, דף פ"א, עמוד א, די פיסקא אמר רבי יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש. אין דער משנה האט מען געלערנט אמר רבי יוסי, רבי יוסי האט געזאגט אין אלו נדרי עינוי נפש, ווען די פרוי מאכט א נדר זי זאל זיך נישט וואשן, זי מאכט א נדר זיך נישט מתקשט זיין, זיך נישט אויספוצן, איז דאס נישט קיין נדר פון עינוי נפש. דער תנא קמא זאגט אז דאס איז א נדר פון עינוי נפש, קען עס דער מאן פארשטערן, און ר' יוסי זאגט דאס איז נישט קיין עינוי נפש. איבעיא להו האבן די בני ישיבה געפרעגט לר' יוסי מהו שיפר משום דברים שבינו לבינה, רחיצה און קישוט, צי זאגן מיר, רב יוסי זאגט קיין עינוי נפש איז עס נישט. וועגן עינוי נפש קען ער עס נישט פארשטערן, אבער וועגן דברים שבינו לבינה קען ער יא פארשטערן. וואס איז מיר דער חילוק צי ס'איז עינוי נפש צי ס'איז דברים שבינו לבינה, מיר האבן דאך פריער געהאט אין גמרא אז אויב ס'איז נדר פון עינוי נפש קען ער פארשטערן אפילו לאחרים, אפילו ער האט א גט און זי האט חתונה מיט א אנדערן איז אויך דער נדר נישט קיין נדר, אבער אויב ס'איז דברים שבינו לבינה, וואס דאס לערן איך אפ פון דעם פסוק בין איש לאשתו, זאגן מיר ער קען נאר פארשטערן ווען זי איז זיין פרוי, אפילו ווען ער גט איר איז נאך אויך דער נדר נישט חל, ווייל זי ראוי זאל זיין זיין פרוי. אבער אויב זי האט חתונה צו א צווייטן איז צוריק חל די נדר, דברים שבינו לבינה טוט ער ניט פארשטערן פאר אנדערע. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיך פושט זיין. אמר רב יוסי, רב יוסי האט געזאגט, אין אלו נדרי עינוי נפש. דאס איז נישט קיין נדרים פון עינוי נפש, אבל דברים שבינו לבינה הויין, אבער דאס איז יא דברים שבינו לבינה. זאגט די גמרא פון דא נישט קיין ראיה, קען זיין אז לויט רב יוסין איז עס גארנישט ניט. דברים שבינו לבינה אויך נישט, און די מאן קען עס בכלל ניט פארשטערן. נאר דילמא לדידהו קאמר להו, רב יוסי זאגט צו די רבנן, לדידי, לויט מיר נאך, אפילו דברים שבינו לבינה לא הויין, דאס איז עס אויך נישט, ממילא קען עס די מאן בכלל ניט פארשטערן. לדידכו דאמריתו הויין נדרי עינוי נפש, איר זאגט אזוי ווייט ס'איז נדרי עינוי נפש, אודו לי, זייטס מיר כאטש דאס מודה, דאין אלו נדרי עינוי נפש, אז ס'איז נישט קיין נדרים פון עינוי נפש, נאר ס'איז דברים שבינו לבינה. מאי? ווי איז די זאך? רב אדא בר אהבה אומר מפר. די שאלה איז דאך לויט וועמען די שאלה, אליבא דרבי יוסי. רב הונא אומר אין מפר. איז פון דעם מאל וואס איך זעה אז אמוראים קריגן זיך פשט אין רבי יוסין איז פון דעם א ראיה אז זיי האלטן ווי רבי יוסין, אויף דעם האט עס די ר"ן פריער געזאגט. אז דער רמב"ם פסקנט ווי רבי יוסי, פארוואס זאגט רב הונא אין מפר שלא מצינו שועל מיר טרעפן נישט א פוקס שמת אז זאל שטארבן בעפר אין דער ערד פיר וואס ער האט זיך אליין אויסגעגראבן, דאס הייסט דא ווי ער וואוינט שטענדיג וועט אים נישט פארשאטן די דארטיגע ערד. איז די זעלבע זאך, ווייל ער איז רגיל מיט איר, וועט נישט פארשאטן אז ס'וועט פעלן ביי איר די רחיצה און די קישוט. זאגט די גמרא, תניא כוותיה דרב אדא בר אהבה, אין א ברייתא האט מען געלערנט ווי רב אדא בר אהבה האט געזאגט אז רחיצה, זיך וואשן דעם גוף, און קישוט זיך אויסצירן אז דאס איז טאקע נישט קיין עינוי נפש, אבער דברים שבינו לבינה איז עס יא. מיר האבן געלערנט דברים שיש בהם עינוי נפש מפר, אז זי מאכט א נדר וואס אין דעם נדר ווערט זי געפייניגט, קען ער פארשטערן דעם נדר. בין בינו לבינה, בין בינה לבין אחרים, אויב ס'איז א נדר פון עינוי נפש איז נישט קיין חילוק צו ס'איז בינו לבינה צו עס איז בינה לבין אחרים, קען ער אלץ פארשטערן. שאין בהם עינוי נפש, די נדרים וואס אין די נדרים איז נישט דא קיין עינוי נפש, בינו לבינה מפר, צווישן אים און איר קען ער פארשטערן, בינה לבין אחרים אינו מפר, קען ער ניט פארשטערן. יעצט גייט ער דאס מפרש זיין, כיצד? אמרה זי האט געזאגט קונם זי אסר'ט פירות עלי. איז דאך דאס א נדר פון עינוי נפש, הרי זה יפר, קען דער מאן פארשטערן דעם נדר, און מיר וועלן אויך דערמאנען וואס האט מען געזאגט אין די פריערדיגע גמרא, אז מען מיינט נישט זי האט גע'אסר'ט אויף אלעמאל, ווייל אויב מען אסר'ט אלע פירות אויף אלעמאל איז עס נישט קיין נדר. דאס איז א זאך פון עינוי נפש, ווי איז אבער אויב זי האט געזאגט קונם שאיני עושה לפי אבא, איך אסר אז דער טאטע זאל פון מיר נישט קיין הנאה האבן, לפי אחיך, דיין ברודער זאל נישט הנאה האבן, לפי אביך, דיין טאטע זאל נישט הנאה האבן, לפי אחי, דא דער סדר איז דא אז מען הייבט אן אבא פון איר טאטן, וואלט געווען בעסער אז גלייך זאל שטיין אחי, איז טאקע דא האב איך געזען די מאירי איז פאראן טאקע אזוי אט די גרסה אז עס ווערט דערמאנט אבי מיט אחי צוזאמען, אדער ושלא אתן תבן לפני בהמתך, זי מאכט א נדר. זי וועט נישט געבן קיין שטרוי פאר דער בהמה, זי איז נישט מחויב צו געבן קיין שטרוי פאר זיין בהמה, און מים לפני בקרך, און קיין וואסער וועט זי נישט געבן פאר די רינדער. דא רעדט זיך אין אזא פאל וואס זי האט אריינגעברענגט פיר דינסטן אדער געלט צו האלטן פיר דינסטן, וואס דעמאלט איז זי נישט מחויב צו העלפן דיע זאכן צו געבן תבן לפני בהמה און מים לפני בקרך, אין יכול להפר, דיע זאכן קען ער ניט פארשטערן, פארוואס? ווייל דאס איז נישט קיין עינוי נפש, און אויכעט ס'איז נישט קיין זאכן וואס איז בינו לבינה.

כאטש מיר האבן דאך געזאגט אז דא רעדט זיך זי האט אריינגעברענגט פיר דינסטן, דעריבער איז זי נישט מחויב צו געבן שטרוי פאר די בהמה, וואסער פאר די רינדער, אבער דיע זאכן אפילו זי האט אריינגעברענגט אסאך דינסטן, איז דיע זאכן ברענגען צו קירוב הדעת, וועלכע זאכן, אויסבעטן די בעט, אנגיסן דעם כוס, איז זי מחויב. רבן גמליאל אומר, רבן גמליאל זאגט, יפר, כאטש דער נדר איז נישט חל, דאך זאל זיך פארשטערן דעם נדר, שנאמר, שטייט אין פסוק, לא יחל דברו. און ווי דער ר"ן וועט ווייטער טייטשן, אז לא יחל דברו אפילו. די עצם זאך איז נישט קיין נדר, ס'נאר א דיבור, זאל ער אויך עס נישט מאכן וואכעדיג. דבר אחר נאך א פשט, לא יחל דברו מכאן לחכם שאין מתיר נדרי עצמו, איך זאג לא יחל דברו, ער אפילו ער האט, איך זאג דאך אזוי, לא יחל דברו אבל אחרים מוחלים לו, ווער איז די אחרים? א חכם, ווי וועט זיין אז ער אליין איז א חכם, קען ער נישט אראפנעמען זיין נדר. מאן שמעינן ליה, וועמען האבן מיר געהערט? ביז אהער איז געווען די ברייתא, איך האב געוואלט א ראיה ברענגען פון דער ברייתא, אזוי ווי רב אדא בר אהבה האט געזאגט אז רחיצה און קישוט איז דברים שבינו לבינה. איז אזוי, אין דער ברייתא ווערט דאך נישט דערמאנט רבי יוסי, נאר מאן שמעינן, וועמען האט מען געהערט דאמר, זאגן שלא אכחול ושלא אפקוס, דברים שבינו לבינה הויין, ווער האלט עס אזוי? רבי יוסי, דאס איז דאך רבי יוסי, ווייל לויט די רבנן טוט ער דאך דאס פארשטערן, ווייל ס'איז נדרי עינוי נפש, וקתני, שטייט דאָ, דמפר, ער טוט פאַרשטערן משום דברים שבינו לבינה, זע איך דאָך אַז לויט רבי יוסי רחיצה און קישוט קיין עינוי, נדרי עינוי נפש איז עס נישט, אָבער דברים שבינו לבינה איז עס. אמר מר, מיר האָבן פריער געלערנט. אז זי האט געמאכט א נדר שלא אשמש מטתי יפר משום דברים שבינו לבינה, פרעגט די גמרא היכי דמי, ווי אזוי רעדט זיך עס דא? אילימא, וועסטו וועלן זאגן, דאמרה זי האט געזאגט הנאת תשמישי עליך, זי האט גע'אסר'ט עס אויף אים, למה לי הפרה, פארוואס דארף מען עס פארשטערן, דער נדר איז אינגאנצן נישט חל. הא משעבדת ליה, זי איז משעובד צו אים. אלא זאגט די גמרא באמרה זי האט געזאגט הנאת תשמישך עלי וכדרב כהנא, אזוי ווי רב כהנא האט געזאגט, דאמר רב כהנא, רב כהנא האט געזאגט אויב זי זאגט הנאת תשמישי עליך איז זי דאך משעובד, איז דער נדר נישט חל, כופה קען ער איר צווינגען ומשמשתו, וועט זי אבער זאגן זי האט גע'אסר'ט אויף זיך, נישט זי האט זיך גע'אסר'ט אויפן מאן, נאר זי האט גע'אסר'ט דעם מאן אויף איר, זי האט געזאגט הנאת תשמישך עלי, יפר, ש ווייל שאין מאכילין את האדם דבר האסור לו, איך גיב אים נישט צו עסן א זאך וואס איז צו אים אסור. זאגט די גמרא, מאן תנא. ווי ווער וועט אויסקומען? הא דתניא, דאס וואס מיר האבן געלערנט, דברים המותרים, די זאך וואס מען מעג טון, ואחרים נהגו בהן איסור, און אנדערע פירן זיך א איסור. און די כוונה וואס מען פירט זיך א איסור מיינט מען נישט סתם א ווילדע מנהג. אויב ס'איז סתם א ווילדע מנהג איז און קאן עס אמאל זיין גאר ווי איך האב געזען אין שלחן ערוך ווערט גאר דערמאנט איינער פון די נושאי כלים אין שלחן ערוך ס'איז גאר אפיקורסות נאר ס'האט עפעס א שטיקל גדר ווי די גמרא דערמאנט עס אין פסחים די דין איז אפשיידן חלה דארף מען נאר פון חמשת מיני דגן. אז מען מאכט א טייג פון ווייץ, פון גערשטן, פון האבער, פון קארן אדער כוסמין דארף, ווי איז אבער מען מאכט א טייג פון אנדערע זאכן, פון מעל, וואס די מעל איז געווארן געמאכט פון רייז אדער פון פאטעיטאס, דארף מען ניט אפשיידן קיין חלה, ווערט דערמאנט אין גמרא א מעשה אז די איינוואוינער אין א שטאט האבן אפגעשיידט חלה פון רייז, שטעלט עס די גמרא צו, דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור, וואס איז זיי געווען דער טעם זיי האבן אפגעשיידט חלה פון רייז, ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין ווייץ אויף דעם ארט, האבן זיי געוואלט ס'זאל נישט ווערן פארגעסן דער דין פון חלה, אבער דאס איז שוין עפעס אנדערש.

לא יחל דברו. און וואס ווי ליגט עס דא אין דעם פסוק אז דברו אפילו עס איז נישט קיין נדר נאר ס'איז א זאך זאל מען אויך נישט פארשטערן. דבר אחר, א צווייטע פשט. לא יחל דברו מכאן לתלמיד חכם שאין מפר נדרי עצמו, א תלמיד חכם פארשטערט נישט נדרי עצמו, און דער מני רבן גמליאל היא האט דער ב"ח גורס געווען פריער רמ.